בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף כ, מ'הייבט אן, דף י ט עמוד ב, זעקס שורות פון אונטן, בעא מיניה אביי, זאגט די הייליגע גמרא, בעא מיניה אביי מרבא, צו מרבה איז מען גורס, האט אביי אן איבעיא געפרעגט פון רבה, קברו ברגל, רגל עולה לו למנין שלושים, או אין רגל עולה לו למנין שלושים, וואס טייטש אזוי? אונז האבן געזען אין די משנה, אז טאמער איינער געזעצן שבעה דריי טאג פאר א יום טוב, קומט יום טוב און ס'האקט אפ די שבעה. טאמער אבער איינער געזעצן ווייניגער פון דריי טאג פאר יום טוב, אדער טאמער איינער איז אינגאנצן נישט געזעצן שבעה פאר יום טוב, ווייל יום טוב אליין איז אים געשטארבן א מת, דעמאלטס נאך יום טוב הייבט מען אן ציילן שבעה, מ'דארף אנהייבן פון פריש, אדער מ'דארף אנהייבן דארט וואו מ'האט געענדיגט טאמער מ'האט געזעצן ווייניגער פון דריי טאג. דאס איז לגבי שבעה. פרעגט יעצט אביי וואס טוט זיך מיט די שלושים? וואס טייטש? אזוי ווי מען וועט שוין זעהן אביי וועט מסביר זיין ביתר הרחבה, אבער די נקודה פון די שאלה איז אזוי, ביי אן אופן וואס א איד איז נאכנישט געזעצן שבעה, וואס טייטש ביי אן אופן וואס די מת איז געשטארבן די ערשטע טאג יום טוב, איז די שאלה איז צו מען קען שוין יעצט אנהייבן ציילן די שלושים אפילו מען האט נאכנישט אנגעהויבן ציילן די שבעה, דאס איז די עיקר שאלה פון אביי, און אביי איז מסביר, זאגט אביי אזוי, למנין שבעה לא קמיבעיא לי, דלא נהגא מצות שבעה ברגל, ס'טייטש לענין שבעה זאגט אביי, ביי דעם האב איך נישט קיין שאלה, דאס איז קלאר אז מען דארף זיך זעצן שבעה נאך יום טוב, פארוואס? ווייל משך די יום טוב האט מען זיך דאך נישט געפירט שבעה'דיג, וואס זענען די דינים פון שבעה? אז מען טאר נישט גיין קיין שיך, מען דארף גיין צוריסענע בגדים, מען דארף איבערקערן די בעט, די אלע זאכן האט מען נישט געטון יום טוב, איז פארשטייט זיך אז א איד ס'קומט נאך יום טוב דארף זיך זעצן שבעה, די שאלה איז נאר כי קמיבעיא לי למנין שלושים דקא נהגא מצות שלושים ברגל, ווי נישט ווי זאגט אביי יום טוב פירט מען זיך שלושימ'דיג ובמילא מאי, ס'טייטש אזוי וואס זענען די דינים פון שלושים, זאגט רש י אז ס'אסור בגיהוץ, מ'טאר נישט אויסביגלען די בגדים, מען טאר זיך נישט שערן, במילא זאגט אביי די דינים איז דאך דא פאר יעדע איד יעדע חול המועד, קיין שום יום טוב טאר מען זיך נישט שערן, און קיין שום יום טוב טאר מען נישט ביגלען, און ממילא קומט אויס אז דער איד וואס איז אים געשטארבן א מת די ערשטע טאג יום טוב, אפילו טאקע שבעה איז ער נישט געזעצן, אבער ווי נישט ווי, משך די יום טוב האט ער זיך געפירט שלושים'דיג, נישט אלץ די מת, אלץ די יום טוב, אבער ער האט זיך אזוי געפירט, איז די שאלה איז צו מען קען נישט דא טאקע אנהייבן ציילן שלושים צו נישט, ענפערט די גמרא אמר ליה, ענפערט רבה, אינו עולה. רבה פסקנט אז ניין, מען קען נישט אנהייבן ציילן שלושים פאר מען ציילט נישט קיין שבעה. יעצט, דרך אגב, די שאלה און די תשובה פון רבה איז נאר ביי אן אופן וואס די מת איז געשטארבן די ערשטע טאג יום טוב. טאמער אבער א ציור וואס די מת איז געשטארבן איינס אדער צוויי טאג פאר יום טוב, וואס לויט די תנא פון אונזער משנה דארף מען ממשיך זיין די שבעה נאך יום טוב, די יום טוב האקט אפ און מען דארף ממשיך זיין די שבעה נאך יום טוב, דא איז קלאר אז מען הייבט אן די שלושים פון פאר יום טוב צוזאמען מיט די שבעה, ס'טייטש אז די איינציגסטע שאלה איז דווקא ביי אן אופן וואס מ'איז אינגאנצן נישט געזעצן קיין שבעה צו מ'קען ציילן שלושים צו נישט, און אויף דעם זאגט רבא נישט. איתיביה, פרעגט אביי א קשיא אויף די פסק פון רבא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הקובר את מתו שני ימים קודם הרגל, טאמער איינער איז געזעצן שבעה צוויי טאג פאר יום טוב, האבן מיר דאך געזען אין די משנה אז ער דארף משלים זיין די שבעה נאך יום טוב, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, ער איז געזעצן צוויי טאג שבעה, איז מונה חמשה ימים אחר הרגל, דארף ער זיצן נאך פינף טאג שבעה נאך יום טוב, נאר וואס, די פינף טאג וואס מען זיצט נאך יום טוב איז נישט קיין געהעריגע שבעה, נאר מען איז מיקל כל מיני דינים, און ממילא ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, אנדערע מענטשן מעגן מאכן זיין ארבעט פאר אים, נישט ביי אים אין שטוב, ביי זיך אין שטוב, אנדערע מענטשן ביי זיך אין שטוב, מעגן מאכן זיין ארבעט, וואס נארמאל משך די שבעה טאר מען נישט, דא די פינף טעג נאך יום טוב מעג מען יא, און די זעלבע זאך ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעה בתוך ביתו, זיינע עבדים זיינע שפחות מעגן ארבעטן פאר אים בצנעה אפילו ביי אים אין שטוב, וואס נארמאל טאר מען נישט, דא מעג מען יא, און אויכעט ואין רבים מתעסקין עמו, שכבר נתעסקו בו ברגל, וואס טייטש אז אפילו ניחום אבלים איז אויך נישט דא משך די פינף טעג נאך יום טוב, ווייל ווי נישט ווי, אפילו טאקע יום טוב איז ער נישט געזעצן שבעה, אבער מען האט אים מנחם געווען משך די יום טוב, און ממילא משך די פינף טעג וואס ער זעצט זיך צוריק שבעה נאך יום טוב איז נישט דא קיין חיוב פון ניחום אבלים, ער דארף זיך פירן שבעה'דיג, אבער אנדערע דארפן אים נישט מנחם זיין. זאגט די ברייתא כללו של דבר, זאלסט וויסן א כלל, כל שהוא משום אבל רגל מפסיקו, וכל שהוא משום עסקי רבים אין רגל מפסיקו, דאס טייטש וואס האט מיט דיני אבילות, דאס דארף מען זיך זעצן נאך יום טוב, מען דארף משלים זיין, אבער עסקי רבים, דאס אז אנדערע דארפן קומען מנחם אבל זיין, דאס איז מען נישט ממשיך נאך יום טוב, אזוי ווי מען האט יעצט געזען, די פינף טעג וואס ער זעצט זיך שבעה נאך יום טוב, מוז מען נישט קומען מנחם אבל זיין. זאגט די ברייתא ווייטער. א צווייטע דין, קברו שלושה ימים בסוף הרגל, וואס איז טאמער ס'איז געשטארבן פאר איינעם א מת דריי טאג פאר סוף יום טוב, וואס טייטש למשל די פיפטע טאג פסח, איז אזוי זאגט די ברייתא, מונה שבעה אחר הרגל, איז פשוט אז דער איד דארף זיך זעצן געהעריג שבעה נאך פסח זיבן טאג, נאר וואס די זיבן טאג זענען נישט גלייך, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, ווען ס'איז געשטארבן פאר אים א מת יום טוב אליין, איז שבעה איז ער טאקע נישט געזעצן, אבער, די רבים די ציבור האט אים מנחם געווען מען האט אים געטראפן מען האט אים מנחם געווען און ממילא די דין אז מען דארף אים מנחם זיין איז נאר דא זיבן טעג און די זיבן טעג האט זיך שוין אנגעהויבן יום טוב און ממילא די זיבן טאג פון שבעה וואס דער איד זעצט זיך נאך יום טוב איז ארבעה ימים ראשונים רבים מתעסקין בו די ערשטע פיר פון די זיבן טעג איז מען נאך אלץ מנחם אבל פארוואס ווייל די דריי לעצטע טעג יום טוב האט מען אים מנחם געווען נאך פיר טעג צוזאמען איז זיבן איז סך הכל זיבן טעג האט מען אים מנחם געווען אבער שלושה ימים אחרונים די לעצטע דריי טאג פון די שבעה אין רבים מתעסקין בו שכבר נתעסקו ברגל קומט מען אים נישט מנחם זיין ווייל מען האט אים שוין מנחם געווען יום טוב פירט די ברייתא אויס מיט זייער וויכטיגע ווערטער זאגט די ברייתא ורגל עולה לו וואס טייטש די דריי ווערטער גייט ארויף אויף די שלושים וואס טייטש אז ווען עס קומט צו שלושים קען מען אריינרעכענען מען קען רעכענען די טעג פון יום טוב פירט אביי אויס זיין קשיא מאי לאו אסיפא לכאורה די ווערטער ורגל עולה לו גייט ארויף אויף די לעצטע דין אויף די צווייטע דין וואס מ'האט געזעהן אין די ברייתא, די צווייטע דין אין די ברייתא האט זיך גערעדט פון א ציור וואס איז געשטארבן א מת דריי טאג פאר סוף יום טוב, און אויף די ציור זאגט די ברייתא ורגל עולה לו אז ווען הייבט מען אן ציילן די שלושים ורגל מען קען רעכענען די טעג פון יום טוב, קומט אויס אז די ברייתא זאגט אונז קלאר אז טאמער ס'שטארבט א מת יום טוב אליין קען מען שוין אנהייבן ציילן די שלושים יום טוב אפילו מ'איז נאכנישט געזעצן קיין שבעה, קלאר אנדערש פון רבה'ס פסק, ווייל רבה האט געזאגט אז ווען מ'זיצט נישט קיין שבעה קען מען נישט אנהייבן ציילן די שלושים, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא לא ארישא, וואס טייטש די ווערטער ורגל עולה לו גייט ארויף אויף די ערשטע ציור פון די ברייתא, די ערשטע ציור פון די ברייתא רעדט זיך ביי א ציור וואס די מת איז געשטארבן צוויי טאג פאר יום טוב, וואס אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אז מען זיצט שבעה צוויי טאג פאר יום טוב, פינף טאג נאך יום טוב, דארט, דארט איז אוודאי רבה אויכעט מודה אז היות וואס מען איז שוין געזעצן שבעה, מען האט שוין אנגעהויבן זיצן שבעה פאר יום טוב, איז אוודאי הייבט מען אויך אן ציילן די שלושים פאר יום טוב, און רגל עולה לו מען קען אויך ציילן די שלושים די טעג פון יום טוב, אבער ביי אן אופן וואס מען איז אינגאנצן נישט געזעצן קיין שבעה פאר יום טוב, קען אוודאי זיין. ווי רבה האט געפסקנט אז מען קען נישט אנהייבן ציילן די שלושים פאר די שבעה. איתיביה פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא אויף רבה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, רגל עולה לו למנין שלושים, אז יום טוב קען מען אריינרעכענען אין די ציילן פון די שלושים, כיצד, און די ברייתא איז מסביר קלאר, קברו בתחילת הרגל, טאמער מען האט באגראבן א מת די ערשטע טאג יום טוב, מונה שבעה אחר הרגל, זיצט מען שבעה הערשט נאך יום טוב, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצינעא בתוך ביתו אזוי ווי מען האט פריערט געזען, ואין רבים מתעסקין בו שכבר נתעסקו בו ברגל ורגל עולה לו, דא זאגט קלאר די ברייתא אז ווען עס איז געשטארבן א מת די ערשטע טאג איז אפילו טאקע שבעה זיצט מען נאך יום טוב אבער שלושים קען מען ציילן שוין פון די ערשטע טאג יום טוב תיובתא און מיט דעם איז טאקע רבה אפגעפרעגט ברענגט טאקע די גמרא נאך שיטות נאך אמוראים וואס האבן קלאר געזאגט אנדערש ווי רבה כי אתא רבין אמר רבי יוחנן האט קלאר געזאגט אפילו קברו ברגל אז אפילו מען באגראבט א טויטע יום טוב און מען זיצט נישט קיין שבעה איז נאך אלץ קען מען אנהייבן ציילן די שלושים, וכן אורי ליה ר' אלעזר לרב פדת בריה אזוי אויך האט ר' אלעזר גע'פסק'נט פאר זיין זון רב פדת, אז אפילו קברו ברגל, אפילו מען באגראבט יום טוב אליין, איז אויך געזאגט געווארן די דין אז רגל עולה לו אז מען קען אנהייבן ציילן די שלושים. זאגט ער די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין די ברייתא וואס מען גייט יעצט לערנען, גייט מען דאס ערשטע מאל זען די שיטה, די באקאנטע שיטה, וואס קריגט זיך אויף אונזער משנה, וואס זאגט ס'האט נישט צו טון מיט דריי טאג, צוויי טאג, איין טאג, אפילו מען זיצט א טראפל שבעה פאר יום טוב, קומט די יום טוב און האקט אפ די שבעה. על כל פנים זאגט די ברייתא אזוי, קיים כפיית המטה שלושה ימים קודם הרגל, טאמער איינער האט איבערגעדרייט א בעט דריי טאג פאר יום טוב, וואס דאס מיינט צו זאגן ער איז געזעצן שבעה דריי טאג פאר יום טוב, אינו צריך לכפותה אחר הרגל, דארף ער זיך נישט זעצן שבעה נאך יום טוב, דברי רבי אליעזר, אזוי זאגט רבי אליעזר, דאס איז ממש די שיטה וואס אונז האבן געזען ביי אונזער משנה, אז ווי לאנג מען זיצט דריי טאג שבעה פאר יום טוב, קומט די יום טוב און האקט אפ די שבעה, מען דארף נישט משלים זיין נאך יום טוב, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, אפילו איין שעה איז מען געזעצן שבעה פאר יום טוב, קומט יום טוב און איז אינגאנצן מבטל די שבעה. זאגט די גמרא, אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, זאגט רבי אלעזר ברבי שמעון אז די מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים איז שוין בעצם א נאך פריערדיגע מחלוקת, טייטש א מחלוקת פון פריערדיגע תנאים, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל, שבית שמאי אומרים שלושה ימים, בית שמאי זאגן ווי רבי אליעזר ווי אונזער משנה אז דריי טאג, ובית הלל אומרים אפילו יום אחד, ווי די שיטה פון די חכמים וואס מען האט יעצט געזען. זאגט די גמרא, אמר רב הונא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, האט רב הונא נאכגעזאגט בשם רבי חייא בר אבא, בשם רבי יוחנן, ואמרי לה, און ס'איז דא וואס זאגן אנדערש אז אמר להו רבי יוחנן, לרב חייא בר אבא לרב הונא, אז רבי יוחנן האט געזאגט פאר די צוויי צוזאמען, פאר רב חייא בר אבא און רב הונא, אז די הלכה איז, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, אז הלכה ווי די בית הלל. רבא אמר, רבא זאגט הלכה כתנא דידן, אז די הלכה ווי די תנא פון אונזער משנה ווי די בית שמאי, דאמר שלושה. זאגט די גמרא רבינא איקלע לסורא דפרת, רבינא איז אנגעקומען צום שטאט סורא לעבן די נהר פרת, לעבן די טייך פרת, אמר ליה רב חביבא לרבינא, האט רב חביבא געזאגט צו רבינא, הלכתא מאי, וואס איז די הלכה, אמר ליה האט רבינא גע'פסק'נט, אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, אפילו א טאג א שעה, וואס טייטש כשיטת חכמים כשיטת הבית הלל. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט ברענגען א מקור אויף שבעה, און ווי רוב מפרשים לערנען אז שבעה איז נישט קיין דאורייתא, נאר ס'איז א דרבנן און דער מקור דא דער פסוק איז א אסמכתא, על כל פנים יתיב רב חייא בר אבא ורב אמי ורבי יצחק נפחא, אקילעא דרבי יצחק בן אלעזר, רב חייא בר אבא, רב אמי, רבי יצחק נפחא, זענען געזעצן ביים טויער ביים אריינגאנג צום שטוב פון רבי יצחק בן אלעזר, נפק מילתא מבינייהו, איז ארויס פון זיי די קומעדיגע מימרא, מנין לאבילות שבעה, ווי ווייסט מען אז אבילות איז זיבן טאג, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אין עמוס, והפכתי חגיכם לאבל, די תורה האט מקיש געווען חג צו אבל, מה חג שבעה אף אבילות שבעה, אזוי ווי יום טוב, פסח און סוכות איז זיבן טאג, די זעלבע זאך אבילות אויך איז זיבן טאג. פרעגט די גמרא, וואס איז א צושטעל? ואימא עצרת דחד יומא, וואס שטעלסטו עס צו צו פסח צו סוכות? שטעל עס צו צו שבועות, שבועות איז נאר איין טאג, זאג אויך אבילות איז נאר איין טאג, ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, וואס טייטש אבילות שטעלט מען צו צו ביידע, אמאל צו זיבן טאג אמאל צו איין טאג, האי מיבעי ליה לכדריש לקיש, וואס טייטש די צושטעל צו שבועות, דארף מען צו די דין פון ריש לקיש, דאמר ריש לקיש בשם רבי יהודה נשיאה, ווייל ריש לקיש האט נאכגעזאגט בשם רבי יהודה הנשיא בשם רבי, מנין לשמועה רחוקה שאינה נוהגת אלא יום אחד, ווי ווייסט מען אז ביי א שמועה רחוקה איז נאר דא שבעה איין טאג, וואס טייטש אז די אבילות איז נאר דא איין טאג, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק והפכתי חגיכם לאבל, ואשכחן עצרת דאיקרי חד יומא חג, שבועות ווערט גערופן חג, וואס טייטש פון די פסוק והפכתי חגיכם לאבל, זעהן מיר צוויי זאכן, אז ס'דא א געוויסע אבילות וואס זענען ווי חגיכם ווי פסח און סוכות, וואס מען זיצט זיבן טאג שבעה, און ס'דא אזא אבילות וואס מען זיצט נאר איין טאג שבעה, ווייל חגיכם קען טאקע אויך מיינען שבועות, ווען איז דאס אז מען זיצט נאר איין טאג שבעה? ווען ס'איז א שמועה רחוקה, שמועה רחוקה איז טייטש אז די שמועה ווען א מענטש ווערט געוואויר אז דער מת איז געשטארבן איז רחוקה, ס'איז זייער ווייט פון ווען דער מענטש איז טאקע געשטארבן, דעמאלטס זיצט מען נישט קיין שבעה אזוי ווי מ'וועט שוין זען, זאגט טאקע די גמרא תנו רבנן, מ'האב מיר געלערנט אין א ברייתא, שמועה קרובה, נוהגת שבעה ושלושים, שמועה רחוקה, אינה נוהגת אלא יום אחד, וואס טייטש ווען ס'איז א שמועה קרובה, א מענטש הערט אז דער מת איז געשטארבן, טאקע נאנט צו די צייט וואס ער איז געשטארבן, דעמאלטס איז דא די דינים פון שבעה און פון שלושים, טאמער ס'איז א שמועה רחוקה, א מענטש הערט אז א מת איז געשטארבן אסאך שפעטער, דעמאלטס איז נאר דא איין טאג אבילות. זאגט טאקע די ברייתא איזוהי קרובה ואיזוהי רחוקה, וואס איז דאס קרובה וואס איז דאס רחוקה, זאגט די ברייתא קרובה בתוך שלושים רחוקה לאחר שלושים, דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט דרייסיג טאג, טאמער דער מענטש איז געשטארבן און אין די ערשטע דרייסיג טאג ווערט זיינע קרובים געוואויר, איינער פון די קרובים ווערן געוואויר אז דער איד איז געשטארבן, דארף זיך דער קרוב זעצן שבעה און שלושים, און דאס איז נישט קיין חילוק צו עס איז די לעצטע טאג פון די דרייסיג טאג צו די ערשטע טאג, משך דרייסיג טאג איז דא שבעה און שלושים, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך און זיי זאגן אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת שבעה ושלושים, ס'איז אלעמאל דא שבעה און שלושים נישט קיין חילוק וויפיל שפעטער וויפיל צייט שפעטער די מענטש ווערט געוואויר אז די מת איז געשטארבן, זאגט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל ורבים מחמירין, הלכה כרבים, ס'טייטש נארמאל איז די הלכה ווי הרבים, חוץ מזו, חוץ ביי אזא סארט מחלוקת, שאף על פי שרבי עקיבא מיקל, וחכמים מחמירין, דא איז רבי עקיבא מיקל, רבי עקיבא זאגט אז ביי א שמועה רחוקה זיצט מען נאר איין טאג, און חכמים זענען מחמיר אז ס'דא שבעה שלושים, פון דעסטוועגן איז הלכה כרבי עקיבא, די הלכה איז ווי רבי עקיבא אפילו איז א שיטת יחיד, פארוואס? ווייל דאמר שמואל אונז האמיר א כלל אז הלכה כדברי המייקל באבל ווען עס קומט צו אבילות איז די הלכה אלעמאל ווי די מייקל זאגט די גמרא די גמרא פארציילט ר' חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה מבי חוזאי מען האט געברענגט א שמועה צו ר' חנינא אז זיין טאטן איז געשטארבן אין בי חוזאי אתא לקמיה דרב חסדא איז ער געקומען צו רב חסדא פרעגן וואס זאל ער טון אמר ליה האט ער אים געזאגט שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ס'איז געווען א שמועה רחוקה און במילא האט אים געזאגט אז ער דארף זיך נוהג זיין איין טאג אבילות. פארציילט די גמרא ווייטער, ר' נתן בר אמי, אתא ליה שמועה דאימיה מבי חוזאי, ר' נתן בר אמי האט געהערט א שמועה, א שמועה רחוקה, אז זיין מאמע איז געשטארבן אין בי חוזאי, אתא לקמיה דרבא, איז ער געקומען צו רבא, אמר ליה, האט רבא אים גע'פסק'נט, הרי אמרו, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד, ער דארף נאר איינהאלטן איין טאג. איתיביה, האט ער צוריקגעפרעגט א קשיא אויף רבא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, במה דברים אמורים בחמישה מתי מצוה, אבל על אביו ועל אמו שבעה ושלושים, די ברייתא זאגט קלאר אז ווען איז געזאגט געווארן אז ביי א שמועה רחוקה האלט מען נאר איין טאג ביי פינף פון די ז' קרובים, די פינף קרובים זענען א זון, א טאכטער, א ברודער, א שוועסטער אדער א ווייב, ביי זיי איז געזאגט געווארן אז מען זיצט נאר איין טאג, אבער ווען עס קומט צו א טאטע און א מאמע זאגט די ברייתא קלאר אפילו א שמועה רחוקה איז דא שבעה ושלושים, און במילא פרעגט ר' נתן בר אמי צו רבא, פארוואס פסקנסטו פאר מיר אז איך דארף נאר זיצן איין טאג, מען רעדט דאך דא פון מיין מאמען, דארף איך זיך פירן שבעה ושלושים? אמר ליה, האט רבא געענטפערט פרעג מיר נישט קיין קשיא פון די ברייתא, ווייל די ברייתא איז יחידאה היא ולא סבירא לן כוותיה, די ברייתא איז א שיטת יחיד, פשט אזוי, זאלסט נישט מיינען אז די ברייתא איז בשיטת ר' עקיבא, אז אויף דאס וואס ר' עקיבא זאגט נארמאל שמועה רחוקה איז איין טאג, אויף דעם זאגט די ברייתא ניין ביי טאטע מאמע שבעה ושלושים, זאגט רבא ניין, די ברייתא איז א גאנצע דריטע שיטה, ס'איז נישט רבי עקיבא און נישט די חכמים, און מען פסק'נט נישט ווי דער דריטע שיטה, נאר מען פסק'נט ווי רבי עקיבא, ווי דער מיקל, אז אפילו ביי א טאטע און א מאמע, זיצט מען נאר איין טאג. ברענגט יעצט רבא א ראיה אז ס'איז דא טאקע א דריטע שיטה, און ווער איז דאס דער דריטע שיטה? דתניא, אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא. מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק. ס'איז געווען א מעשה אז דער טאטע פון רבי צדוק איז געשטארבן דארטן אין שטאט גינזאק, והודיעוהו, לאחר שלש שנים, נאר נאך דריי יאר האט מען אים מודיע געווען אז זיין טאטע איז געשטארבן, ובא ושאל את אלישע בן אבויה וזקנים שעמו, און ער איז געגאנגען פרעגן די תנא אלישע בן אבויה מיט די זקנים מיט אים וואס צו טון, ואמרו, און זיי האבן אים גע'פסק'נט, נהוג שבעה ושלשים, אז דארפסט זיך פירן שבעה שלושים, אפילו טאקע איז אריבער דריי יאר, אבער פאר טאטע פירט מען זיך אלעמאל שבעה שלושים, זע מיר, ער איז דאס דער דריטע שיטה, דאס די שיטה פון אלישע בן אבויה, און מען פסק'נט נישט ווי אים. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, וכשמת בנו של רבי אחייה בגולה, ווען די זון פון רבי אחייה איז געשטארבן אין בבל, און רבי אחייה איז געוואויר געווארן פון דעם אלס שמועה רחוקה, דרייסיג טאג שפעטער, נאך דרייסיג טאג, ישב עליו שבעה ושלושים, איז ער געזעצן אויף דעם זון שבעה שלושים, אפילו ס'איז געווען מער פון דרייסיג טאג, פארוואס? ווייל כנראה האט רבי אחייה גע'פסק'נט ווי די חכמים, ער האט נישט גע'פסק'נט ווי רבי עקיבא, און ממילא האט ער געהאלטן אויף יעדעם דארף מען זיצן שבעה און שלושים אפילו ביי א שמועה רחוקה. יעצט אזוי, דא האבן מיר יעצט גערעדט פון רבי אחייה, אז רבי אחייה האט גע'פסק'נט די חכמים, עמיר זעהן די גמרא האט א טעות געהאט אז רבי אחייה און רבי חייא איז ביידע די זעלבע מענטש, און במילא פרעגט די גמרא די קומענדיגע קשיא, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי אז רבי אחייה האט גע'פסק'נט ווי די חכמים, והא רב בר אחוה דרבי חייא, דהוא בר אחתיה דרבי חייא, רב איז געווען א געדאפלטע פלעמעניק פון רבי חייא, וואס טייטש, רבי חיא'ס טאטע און מאמע האבן חתונה געהאט, און ביידע האבן געברענגט קינדער פון שטוב, און נאכן חתונה האבן האבן זיי געהאט ר' חייא, קומט אויס ר' חייא האט געהאט געשוויסטער פון זיין טאטע וואס זיין טאטע האט געהאט פון א פריערדיגע חתונה, און געשוויסטער פון זיין מאמע וואס זיין מאמע האט געהאט פון א פריערדיגע חתונה, איז ער האט געהאט א ברודער פון זיין טאטן וואס האט געהייסן אייבו, און ער האט געהאט א שוועסטער פון זיין מאמע'ן, וואס די צוויי האבן חתונה געהאט, זיי האבן געמעגט חתונה האבן, זיי זענען אינגאנצן נישט קיין קרובים, און זיי צוזאמען האבן געהאט רב, קומט אויס רב איז געווען א געדאפלטער פלעמעניק פון ר' חייא, רב'ס טאטע איז געווען ר' חיא'ס ברודער, א האלבע ברודער, און רב'ס מאמע איז געווען ר' חייא'ס האלבע שוועסטער, איז כי סליק להתם ווען רב איז געגאנגען קיין ארץ ישראל באזוכן זיין פעטער ר' חייא, אמר ליה, האט ר' חייא אים געפרעגט, אבא קיים, דיין טאטע ס'טייטש מיין ברודער לעבט? האט רב נישט געוואלט ענטפערן, ווייל ער האט בעצם נישט געלעבט, האט ער געענטפערט אמר ליה, אימא קיימת, פארוואס פרעגסטו מיר נישט אויף די מאמע? אמר ליה, האט ר' חייא טאקע געפרעגט, אימא קיימת, די שוועסטער לעבט? אמר ליה, רב ווייטער נישט געוואלט ענטפערן, האט ער געזאגט, אבא קיים, ס'טייטש ער האט צוריק געפרעגט אויף די טאטע, ער האט זיך ארויסגעדרייט פון צו ענטפערן, רבי חייא האט פארשטאנען אז ביידע לעבן נישט, אמר ליה לשמעיה, האט ער געזאגט פאר זיין משמש, חלוץ לי מנעלי, טו מיר אויס די שיך, וואס טייטש מען דארף זיך דא מתאבל זיין אויף דעם וואס איז יעצט געוואויר געווארן אז די ברודער און די שוועסטער זענען ביידע אוועק, והוליך אחרי כלי לבית המרחץ, און טראג נאך מיר די כלים אין בית המרחץ, מען גייט זיך וואשן, זאגט די גמרא, פאר מען פירט אויס די קשיא, שמע מינה תלת, קודם כל זעהן מיר דא דריי זאכן, שמע מינה אבל אסור בנעילת הסנדל, קודם זעהן מיר אז א אבל טאר נישט גיין קיין שיך, אפילו ביי א שמועה רחוקה, דאס איז די פעולה אזוי פירט מען זיך אבילות, מיט דעם וואס מען טוט אויס די שיך, און שמע מינה, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, און שמע מינה, מקצת יום ככולו, און מען זעהט אז די דין אבילות איז נאר איין טאג, און מען זעהט ניטאמאל א גאנצע טאג, אפילו א חלק טאג, פארוואס ווייל מען זעהט דאך אז רבי חייא האט אויסגעטוהן די שיך, און גראד נאכדעם האט ער געזאגט פאר די משמש, קום אין בית המרחץ, וואס טייטש א אבל טאר זיך נישט וואשן? ס'טייטש אפילו א גאנצע טאג האט ער נישט געהאלטן קיין אבילות. על כל פנים, פירט מען אויס די קשיא, זעהן מיר דאך דא אז רבי חייא האט גע'פסק'נט קלאר ווי רבי עקיבא, אז אויף א שמועה רחוקה דארף מען נאר האלטן איין טאג א האלבע טאג אבילות, נישט ווי די חכמים אז מען דארף האלטן שבעה שלושים. ענטפערט די גמרא, די תירוץ וואס מ'האט פריערט בעצם מרמז געווען, רבי חייא לחוד, רבי אחייה לחוד. פרעגסט נישט קיין קשיא פון רבי חייא אויף רבי אחייה, רבי אחייה האט גע'פסק'נט ווי די חכמים, רבי חייא האט טאקע געפסקנט ווי רבי עקיבא, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוסי בר אבין, האט רבי יוסי בר אבין געזאגט, שמע שמועה קרובה ברגל, ולמוצאי רגל נעשית רחוקה, עולה לו ואינו נוהג אלא יום אחד, וואס טייטש א אינטערסאנטע ציור, וואס איז טאמער יום טוב איז די דרייסיגסטע טאג, וואס טייטש א מענטש שטארבט דרייסיג טאג פאר יום טוב, יום טוב איז די דרייסיגסטע טאג, און די דרייסיגסטע טאג יום טוב נאכמיטאג שפאצירט זיך איינער פון די ז' קרובים, און מען טרעפט אים און מען זאגט אים רבי איד, דיין קרוב איז געשטארבן דרייסיג טאג צוריק, איז טאמער דא וואלט געווען א וואכן טאג, ס'איז דאך אין די דרייסיג טאג, איז דא א דין פון שבעה און שלושים, דא זאגט ר' יוסי בר אבין, היות וואס ער קען זיך נישט זעצן שבעה יעצט, ער דארף ווארטן ביז נאך יום טוב, איז כאילו ער האט געהערט די שמועה נאך יום טוב, איז כאילו ס'איז א שמועה רחוקה, און ער האט נאר דין אבילות איין טאג, זאגט די גמרא, תנא רב אדא דמן קיסרי קמיה דרבי יוחנן, א ענליכע דין ביי שבת, אז שמע שמועה קרובה בשבת, ולמוצאי שבת נעשית רחוקה, אינו נוהג אלא יום אחד, אז די זעלבע זאך ביי שבת, טאמער די דרייסיגסטע טאג אין שבת, און נאך שבת איז שוין א שמועה רחוקה, דארף מען נאר האלטן איין טאג. פרעגט די גמרא, קורע, או אינו קורע, וואס טייטש ביי א שמועה רחוקה, וואס מען האלט נאר די אבילות איין טאג, רייסט מען קריעה, צו נישט? זאגט די גמרא, רב מנא אמר אינו קורע, רב חנינא אמר קורע, א מחלוקת. זאגט די גמרא, אמר ליה רב מנא לרב חנינא, האט רב מנא געפרעגט צו רב חנינא, בשלמא לדידי דאמינא אינו קורע, לויט מיר אז מען רייסט נישט קריעה, פארוואס? ווייל היינו דלא איכא אבילות שבעה, נישט דא קיין זיבן טעג אבילות, און ממילא נישט דא קיין דיני קריעה, אלא לדידך דאמרת קורע, קריעה בלא שבעה מי איכא, אבער לויט דיר וואס דו זאגסט מען רייסט יא קריעה, איז דען דא אזא זאך אז מען רייסט קריעה אפילו ס'איז נישט דא קיין שבעה? דא איז דאך נישט דא קיין שבעה, נישט דא קיין זיבן טעג, ס'נאר דא איין טאג, און וואו טרעפט מען אזא ענין קריעה אפילו אן קיין שבעה? זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט וואס פרעגסט מיר, ולא, מען טרעפט נישט אזא זאך, והא תנא איסי אבוה דרב זירא, ואמרי לה, אחוה דרב זירא, איסי איז געווען דער טאטע פון רב זירא, אדער דער ברודער פון רב זירא, איז ער האט געלערנט א ברייתא קמיה דרב זירא, אז די ברייתא זאגט אזוי, מי שאין לו חלוק לקרוע, איינער וואס האט נישט א בגד צו רייסן קריעה, דאס הייסט לאמיר זאגן די בגד וואס ער טראגט איז נישט זיינס ס'איז געבארגט ער טאר דאס נישט צורייסן, ונזדמן לו בתוך שבעה, און אינמיטן די שבעה קומט אים אונטער א בגד וואס דאס קען ער יא רייסן קריעה, קורע, זאגט די ברייתא, רייסט ער קריעה אפילו אינמיטן שבעה, לאחר שבעה, טאמער עס קומט אים אונטער א בגד נאך שבעה, אינו קורע. שוין נישטא קיין חיוב קריעה, עני רב זירא בתריה, רב זירא האט דאס געהערט האט ער צוגעלייגט צו די ברייתא, האט ער געזאגט במה דברים אמורים בחמשה מתי מצוה, דאס איז ביי די פינף מתי מצוה וואס מען האט פריער געשמועסט א זון א טאכטער א ברודער א שוועסטער אדער א ווייב, אבל על אביו ועל אמו, ביי א טאטע און א מאמע, קורע והולך, רייסט מען קריעה אפילו נאך די שבעה אויכעט, ווען מען הערט די שמועה רייסט מען קריעה אויפן טאטן אויפן מאמען, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז די קריעה מיט די שבעה האבן נישט קיין שייכות, ס'דא אזא זאך אז מ'רייסט קריעה אפילו אן קיין שבעה, ובממילא לכאורה די זעלבע זאך קען זיין אז ווען איינער הערט א שמועה רחוקה אויף איינע פון די ז' קרובים קען ער רייסן קריעה און פרעג מיר נישט קיין קשיא אז ס'נישט דא אזא זאך קריעה אן קיין שבעה, ענטפערט די גמרא ניין, וואס טייטש די קשיא איז יא א גוטע קשיא, ווייל כי תניא ההיא לכבוד אביו ואמו, ס'קען אוודאי זיין אז ס'איז נישט דא אזא זאך קריעה אן קיין שבעה, און בממילא אז איינער הערט א שמועה רחוקה אויף איינער פון די ז' קרובים, איז נישט דא אזא זאך פלוצלינג זיך רייסן קריעה, ווייל אן קיין שבעה איז נישט דא קיין קריעה, איי פאר א טאטע און א מאמע זעהן מיר יא אזא ענין פון רייסן קריעה אן קיין שבעה, א טאטע און מאמע איז אנדערש, דארט רייסט מען נישט קיין קריעה מדין אבילות, דארט רייסט מען קריעה מדין אז מ'דארף מכבד זיין א טאטע און א מאמע, און ממילא פון דארט קען מען קיין ראיה נישט ברענגען. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, כל האמור בפרשת כהנים שכהן מיטמא להם, נארמאל א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין צו א מת, חוץ צו די אלע מתים וואס שטייט אויסגערעכנט אין פסוק, שטייט אין פסוק דארט ויאמר ה' אל משה, אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם, לשארו הקרוב אליו, דאס איז די פרוי, לאמו, די מאמע, לאביו, די טאטע, לבנו לבתו די זון די טאכטער, לאחיו די ברודער, און לאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא היתה לאיש, לה יטמא אדער א שוועסטער א בתולה וואס האט נאכנישט חתונה געהאט, דאס זענען קרובים די זיין קרובים וואס שטייט אויסגערעכנט אין פסוק וואס א כהן מעג זיך מטמא זיין צו זיי, און די זעלבע זאך אבל מתאבל עליהן, דאס זענען די קרובים וואס א מענטש איז מחיוב זיך צו פירן ווען זיי שטארבן באבלות, ואלו הן, און די ברייתא רעכנט דא אויס, אשתו, א פרוי פון א מענטש, אביו ואמו, א טאטע א מאמע, אחיו ואחותו, א ברודער און א שוועסטער, און דא מיינט א שוועסטער אזוי ווי די שוועסטער וואס שטייט דארט אין פסוק, דווקא א שוועסטער וואס איז נישט חתונה געהאט, און אויכעט דווקא א ברודער און א שוועסטער פון איין טאטע, נישט א ברודער און א שוועסטער פון איין מאמע, און די זעלבע זאך בנו ובתו א זון און א טאכטער, הוסיפו עליהן, חזל האבן מוסיף געווען אויף דעם, אחיו ואחותו הבתולה מאמו, קודם כל א ברודער און א שוועסטער פון איין מאמע, אז אויף זיי זיצט מען אויכעט שבעה, און די זעלבע זאך ואחותו נשואה בין מאביו בין מאמו, אין פסוק שטייט נאר אחותו הבתולה, איז חכמים האבן מוסיף געווען, אויכעט א חתונה געהאטע שוועסטער, אז מען דארף אויך אויף איר זיצן שבעה. זאגט די ברייתא ווייטער, וכשם שמתאבל עליהם, כך מתאבל על שניים שלהם, וואס טייטש נישט נאר אויף זיי זיצט מען שבעה, נאר די זעלבע זאך זייער קרובים, די קרובים פון די קרובים, די שניים, אויף זיי זיצט מען אויך שבעה. דברי רבי עקיבא, אזוי זאגט רבי עקיבא. למעשה, רש"י ברענגט א דוגמא וואס מיינט שניים, זאגט רש"י, אבי אביו, בן בנו, בן בתו, בן אחותו, איז ס'דא טאקע ראשונים וואס זאגן אז שניים מיינט נאר א טאטע, א מאמע, א זון אדער א טאכטער פון איינע פון די זיין קרובים, נישט א ברודער און א שוועסטער פון די זיין קרובים, און די זעלבע זאך אנדערע ראשונים זענען דן וואס טוט זיך ביי קרובים פון די קרובים וואס זענען נישט זיינע קרובים, למשל איינער האט א האלבע ברודער, און די האלבע ברודער האט א אנדערע האלבע ברודער אדער א אנדערע האלבע שוועסטער וואס אינגאנצן נישט זיין קרוב, צו אויף אזאנס דארף מען אויך זיצן שבעה צו נישט, א מחלוקת אין די ראשונים, על כל פנים אזוי זאגט רבי עקיבא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, אינו מתאבל, אלא על בן בנו ועל אבי אביו, וואס טייטש חוץ פון די זיין קרובים לייגט מען אויך צו א בן בנו, א זון פון א זון, און א טאטע פון א טאטע, א זיידע, דאס איז מען מוסיף, אבער נישט סתם שניים, נישט יעדע קרוב פון א קרוב, וחכמים אומרים, און חכמים זאגן, כל שמתאבל עליו, יעדער וואס זיצט שבעה אויף אים, וואס טייטש אלע פון זיין זיין קרובים, מתאבל עמו, זיצט ער צוזאמען מיט זיי שבעה, וואס טייטש, ווען איינער פון זיין זיין קרובים זיצן שבעה, זיצט ער שבעה מיט זיי. זאגט די גמרא חכמים היינו תנא קמא, קומט אויס די חכמים, און די תנא קמא וואס טייטש ר' עקיבא, זאגן די זעלבע זאך, אז ווען איינער פון די ז' קרובים זיצן שבעה, דארף מען מיט זיצן מיט זיי שבעה, וואס טייטש מען זיצט אויך שבעה אויף די קרובים פון די קרובים, זאגט די גמרא, איכא בינייהו ס'איז דא א חילוק צווישן זיי, עמו בבית, צו ס'איז דווקא אין שטוב צו נישט, ס'טייטש אזוי, לויט ר' עקיבא, זיצט מען שבעה אויף שניים, אויף קרובים פון קרובים, נישט קיין חילוק צו מ'איז דארט מיט זיי צו מ'איז צוזאמען מיט זיי, ס'האט נישט קיין שייכות, ס'איז א דין אין די שבעה אין די אבילות. מה שאין כן לויט די חכמים איז דאס נישט קיין דין אין די אבילות, נאר ס'איז א דין אז מ'דארף מכבד זיין די ז' קרובים, און ממילא פאר דעם זאגן די חכמים מתאבל עמו, וואס טייטש טאמער מ'איז צוזאמען מיט די ז' קרובים, א מענטש איז אין איין שטוב מיט די ז' קרובים, און די ז' קרובים זיצן שבעה, זעצט מען זיך צוזאמען מיט זיי שבעה, אבער טאמער ס'איז נישט עמו, טאמער מ'איז נישט צוזאמען דארף מען נישט זיצן שבעה אויף קרובים פון קרובים, זאגט די גמרא, כי הא דאמר ליה רב לחייא בריה אזוי ווי רב האט געזאגט פאר זיין זון חייא, וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה, רב הונא האט געזאגט פאר זיין זון רבה, אז באפה נהוג אבילותא, בלא אפה לא תנהוג אבילותא, ס'טייטש ווען דיין ווייב זיצט שבעה, ווען ביסט צוזאמען מיט איר, קענסטו מיט זיצן מיט איר שבעה, ווען ביסט נישט צוזאמען מיט איר, דארפסטו נישט מיט זיצן מיט איר שבעה, ממש ווי די שיטת חכמים. פארציילט די גמרא, מר עוקבא, שכיב ליה, בר חמוה, מר עוקבא איז געשטארבן דער זון פון זיין שווער, ס'טייטש זיין שוואגער, זיין ווייב'ס ברודער, סבר למיתב עליה שבעה ושלושים, האט ער געוואלט זיצן שבעה ושלושים פונקט ווי זיין ווייב, על רב הונא לגביה, איז רב הונא ארויף צו אים, אשכחיה, ער האט געזען ווי ער גייט זיך זעצן שבעה, אמר ליה, האט ער אים געזאגט צודנייתא בעית למיכל, ווילסט עסן א סעודה פון אבלים וואס עפעס האסטו זיך געזעצט שבעה לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו, ס'טייטש רב הונא לייגט דא צו א קנייטש, רב הונא זאגט אז מ'האט דאך יעצט געזען אז די חכמים האבן געזאגט אז כל שמתאבל עליו מתאבל עמו, אז ווען ס'קומט צו די ז' קרובים, טאמער די ז' קרובים זיצן שבעה, און מ'איז אין איין שטוב מיט זיי, זעצט מען זיך צוזאמען מיט זיי שבעה, זאגט רב הונא דאס ביסטו גערעכט ביי כמעט אלע פון די ז' קרובים, חוץ ביי א ווייב, ווייל ביי א ווייב איז נאר געזאגט געווארן די דין ביים שווער און ביים שוויגער, וואס טייטש טאמער א ווייב זיצט שבעה אויף א שווער און אויף א שוויגער און די מאן איז אין איין שטוב מיט איר, זיצט ער צוזאמען מיט איר שבעה, אבער טאמער זי זיצט שבעה אויף איינע פון די אנדערע ז' קרובים, אויף א ברודער צו אויף א שוועסטער, און די מאן איז אין איין שטוב דארט איז נישט געזאגט געווארן די דין די מאן דארף זיך נישט זעצן מיט איר שבעה זאגט די גמרא יעצט דתניא רב הונא ברענגט נאך א ראיה צו זיין שיטה אויכעט ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא מי שמת חמיו או חמותו איינער וואס די שווער אדער די שוויגער זענען געשטארבן אינו רשאי לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוסקת קען ער נישט צווינגען זיין פרוי זיין פרוי זיצט דאך יעצט שבעה קען ער איר נישט צווינגען להיות כוחלת טייטש בלוי מאכן די אויגן להיות פוסקת טייטש פארבן די פנים רויט נאר וואס דען אלא כופה מטתו ונוהג עמה אבילות נאר ער דארף זיך פירן מיט איר באבילות, וכן היא שמת חמיה או חמותה, די זעלבע זאך א פרוי וואס איר שווער און שוויגער שטארבן, אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוסקת, טאר זי זיך נישט שיין מאכן, אלא כופה מטתה, ונוהגת עמו אבילות, נאר זי פירט זיך באבילות מיטן מאן, פארשטייט זיך דאס אלעס ווען מ'איז אין איין שטוב, ותניא אידך, און מען האט געלערנט אין א אנדערע ברייתא אז אף על פי שאמרו אינו רשאי לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוסקת, אפילו טאקע מען האט יעצט געזען אז ווען א פרוי זיצט שבעה קען איר מאן איר נישט צווינגען כוחלת ופוסקת זיך שיין צו מאכן, פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא זאגט די צווייטע ברייתא אז באמת אמרו, באמת אמרו איז טייטש יעדער איז מודה אז מוזגת לו את הכוס, די פרוי קען צוגרייטן א גלעזל וויין פארן מאן, און מצעת לו מטה. זי מעג אים מאכן די בעט און מרחצת לו פניו ידיו ורגליו, זי מעג אים וואשן די פנים, די הענט און די פיס, פארוואס? ווייל אפילו, די חידוש דא איז אפילו, אז ביי די ימי נדות למשל, טאר א פרוי נישט טון די זאכן פארן מאן, ווייל דאס ווייזט חיבה, און דאס קען צוברענגען צו זאכן, פון דעסטוועגן ביי אן אבל אז די פרוי איז אן אבילה, איז נישט דא די חשש, און ממילא מעג זי טון די אלע זאכן. נאר וואס? וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם דא איז, וואס פשט אז דער מאן טרינקט וויין? וואס פשט אז דער מאן שלאפט אין א בעט, מצעת לו מטה, זי וואשט אים פניו ידיו ורגליו, וואס איז פשט פון דעם? אויב זי זיצט שבעה, דארף ער דאך מיטזיצן מיט איר שבעה. מען האט דאך עס אליין געזען א סעקונדע צוריק אז אזוי איז דער דין. די פרוי זיצט שבעה דארף דער מאן מיטזיצן. קשיין אהדדי. דא א סתירה צווישן די צוויי ברייתות. אלא נאר, זאגט רב הונא, וואס דען? אלא לאו שמע מינה, כאן בחמיו וחמותו, כאן בשאר קרובים. שמע מינה, מוז מען טאקע זאגן זאגט רב הונא אזוי ווי איך האב געזאגט, אז ווען עס קומט צו א שווער און א שוויגער, דארף מען זיך מיט זעצן מיטן פרוי, דארט אוואדע דרייט מען איבער די בעט, די מאן זיצט שבעה, עס איז נישט דא אזאך מצעת לו מטה מרחצת לו פניו ידיו ורגליו, מה שאין כן ביי די אנדערע קרובים פון די פרוי, דארף די מאן נישט מיט זיצן מיט איר שבעה, ובמילא דארט איז מוזגת לו את הכוס מצעת לו מטה און מרחצת לו פניו ידיו ורגליו, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אז לא אמרו לכבוד אשתו, אלא חמיו וחמותו בלבד, אז די דין אז א מאן דארף זיך מתאבל זיין צוזאמען מיט זיין פרוי, דאס איז נאר ביי א שווער און ביי א שוויגער, נישט ביי די אנדערע קרובים.